ברוך השם מסכת נזיר דף מ"ט עמוד א' די ערשטע שורה אויבן. פרעגט די גמרא ולרבי עקיבא, לויט רבי עקיבא, פון לאביו ולאמו לערנט ער אפ מטמא למת מצוה, פון דעם לאחיו לערנט ער אפ אזוי ווי וועט זיין ער איז א כהן גדול אויך איז זיך מטמא למת מצוה, מכדי, לאמער זעהן, לא שנא כהן גדול לחודיה, ס'איז נישט קיין חילוק צו ער האט אויף זיך נאר די קדושה פון דעם וואס ער איז א כהן גדול, ולא שנא כהן גדול והוא נזיר, ס'איז נישט קיין חילוק צו ער האט אויף זיך צוויי קדושות כהן גדול והוא נזיר, רבי עקיבא נפקא מלאחיו, דער לאחיו קומט מיר דערציילן אז אפילו ער האט אויף זיך צוויי קדושות איז זיך מטמא, לאביו ולאמו למה לי, וואס איז די קשיא? וואס איז די קשיא לאביו ולאמו למה לי, איך דארף דאך האבן איין פסוק דארף איך האבן אויף איין קדושה, און דעם לאחיו דארף איך האבן אויף צוויי קדושות, נאר נישט די קשיא איז אז דער לאביו ולאמו, איז ביידע איבריג, נאר די קשיא איז ס'גענוג איינס, אדער לאביו אדער לאמו, וואנען ווייס איך צוויי קדושות, אויב איך האב צוויי פסוקים זאג איך איין פסוק גייט מיר ארויף אויף איין קדושה, און דער אנדערע פסוק איז אויף צוויי קדושות. אזוי האבן מיר פריער געזאגט אז לאביו ולאמו ווייס איך איין קדושה, און לאחיו אויף צוויי קדושות. פרעגן מיר וואס דארף איך האבן דארט וואו ס'איז דא איין קדושה דארף איך האבן אי דעם לאביו אי דעם לאמו? זאגט די גמרא צריכי איך דארף האבן ביידע אי דער לאביו אי לאמו. נישט די קשיא פון גמרא איז אז ביידע זאכן איז איבריג, אי דער לאביו אי דער לאמו, נאר די קשיא פון גמרא איז ס'גענוג איינס. דאי כתב אביו ווען די תורה זאל מען שרייבן ביי א נזיר איז נאך נישט מטמא לאביו הוה אמינא היינו טעמא דלא מיטמא ליה דעריבער איז ער נישט מטמא לאביו משום דחזקה בעלמא הוא פון וואנען ווייס איך אז ס'איז זיין טאטע א חזקה ווייל רוב בעילות אחר הבעל אבל אמו די מאמע דידעין דילידתיה מען ווייסט דאך אז דאס איז די מאמע וואלט איך געוואלט מיינען ליטמא לה אז דאס גייט מיר די תורה זאגן מיט דעם אביו נאר אביו וואס ס'איז נישט זיכער אז ס'איז אביו דארטן זאג איך דיר טאר ער זיך נישט מטמא זיין אבער אמו יא, און מת מצוה וואלט איך מיט דעם נישט אפגעלערנט, ואי כתב רחמנא אמו, הוה אמינא וואלט איך געזאגט אז דער אמו גייט מיר דערציילן נאר אמו זאל ער זיך נישט מטמא זיין, אבער אביו איז מער קרובישאפט ווי דער טאטע זאל ער זיך מטמא זיין, כ'וואלט געזאגט הוה אמינא אמו לא ליטמא לה דלאו אזיל זרעה בתרה, ווייל די קינדער ווערן דאך נישט גערעכנט ביי כשר'ע קינדער ווערט נישט גערעכנט נאך דער מאמע, אבל אביו, כיוון דאמר מר מיר האבן דאך געלערנט למשפחותם לבית אבותם אז איך טו מייחס זיין די קינדער לויט דעם טאטן, אז דער טאטע איז א כהן און די מאמע איז א ישראלת, איז די קינד א כהן, און ממילא זעה איך דאך אז די משפחה פון אב איז נענטערע משפחה, אימא וואלט איך געוואלט מיינען ליטמא ליה אז דער פסוק זאגט מיר נאר לאמו טאר זיך דער נזיר נישט מטמא זיין ווייל עס איז נישט קיין זיין שטארקע קרובהשאפט אבער לאביו יטמא, קא משמע לן, דארף איך האבן ביידע יעצט ווידער רבי ישמעאל רבי ישמעאל האלט אז ס'איז נישט קיין חילוק. ער האלט נישט אז ס'איז דא א סברא מחלק צו זיין פון לאביו פון לאמו, ועל כל נפשות מת לא יבא למה לי, פריער האב איך דאך מפרש געווען דעם פסוק וואס ווערט דערמאנט ביי נזיר, דעם פסוק וואס שטייט כל ימי הזירו לה' על נפש מת לא יבא, יעצט וויל איך שוין שוין מפרש זיין. לויט רבי עקיבא'ן, דער פסוק וואס שטייט ביי ביי א כהן גדול, ביי א כהן גדול, ועל כל נפשות מת לא יבא למה לי, על כל לאפוקי רחוקים, איז ווי תוספות לערנט פשט מיינט מען נישט דעם על כל, נאר מען מיינט על כל נפש, דער עיקר מיינט מען פון דעם ווארט נפש. נפש איז לאפוקי, נישט לאפוקי די טייטש ווי אומעטום, אומעטום איז די טייטש לאפוקי ממעט זיין, דא איז דאך די טייטש פארקערט מרבה זיין, דא איז די טייטש לאפוקי זאל איך אפלערנען רחוקים, אז ער טאר זיך נישט מטמא זיין צו רחוקים, מת לאפוקי גייט מען אפלערנען פון דעם קרובים, יעצט נפשות, ס'איז דאך גענוג ס'זאל מען שטיין נפש, אזוי ווי שטייט ביי נזיר, ווערט דארט דערמאנט דאס לשון נפש על נפש מת לא יבוא, דא וואלט דא אויך געקאנט שטיין על כל נפש מת לא יבא, און וואס שטייט נפשות? לאפוקי פון דעם טו איך אפלערנען רביעית דם שיצא משני מתים, א רביעית דם וואס איז ארויסגעגאנגען פון צוויי מתים, דער דין איז אז דם איז מטמא באוהל, וויפיל איז דער שיעור פון דם ס'זאל מטמא זיין באוהל? איז א רביעית, ווייל די מינימום די ווינציגסטע בלוט וואס א מענטש מוז האבן אז זאל לעבן די קלענסטע קינד מוז זיין א רביעית, דארף איך זאגן א רביעית דם שיצא משני מתים שמטמא באוהל? ווי ליגט עס דא אין פסוק? שנאמר עס שטייט אין פסוק על כל נפשות איז א לשון רבים, מת איז האט דעם שיעור פון איין מת, עס האט דאך געדארפן שטיין על כל נפשות מתים, אז שטייט מיר נפשות און שטייט מת, על כל נפשות מת לא יבא, צו זאגן אז רביעית דם שיצא משני מתים איז אויך מטמא באוהל. זאגט די משנה על אלו טומאות הנזיר מגלח, די טומאות וואס א נזיר איז געווארן טמא, טוט ער זיך אפשערן, און ווי עס ווערט דערמאנט, ער איז סותר די פריערדיגע, מען דארף אויף אים מזה זיין דעם דריטן טאג און דעם זיבעטן טאג, מיט די וואסער פון פרה אדומה, נאכהער הייבט ער אן צו ציילן על המת, אויב ער איז געווארן טמא אין א מת, ווי די משנה וועט באלד זאגן, דריי אופנים, דריי וועגן, קען זיין וויאזוי מען ווערט טמא, מגע, מען האט אנגערירט דעם מת, אדער משא, מען האט געטראגן דעם מת אפילו מען האט אים נישט אנגערירט, און אוהל, מען איז אריינגעגאנגען אין דעם רום ווי דארט האט זיך געפונען א מת. די צווייטע זאך איז, ועל כזית מן המת. אויב ער איז געווארן טמא דורך א כזית פלייש פון א מת, די גמרא וועט ווייטער פרעגן, אויב כזית מן המת איז נזיר מגלח, וואזשע דארף מען שטיין על המת, ועל כזית נצל. נצל איז די טייטש אפגעשיידט, ווי עס ווערט דערמאנט ויאצל, האט אפגעשיידט, אויב ס'איז ארויסגעגאנגען פון דעם מת ווען ס'איז געווארן פארפוילט די פלייש איז ארויסגעגאנגען אזוין פייכטקייט, איז דאס אויכעט מטמא בכזית, ועל מלא תרווד רקב. אַ פֿולע לעפֿל רקבֿ פֿון דער פֿאַרפֿױלקײט פֿון מת, װי די גמרא װעט עס אָפּטײַטשן, אַז מע מײנט, אַז ס'איז נאָר דאָ דער רקבֿ פֿון דעם מת אַלײן, ס'איז נישט דאָ קײן פֿױלקײט פֿון די תּכריכים אין דעם, צי פֿון דער ערד, אױב ס'איז נאָר אױסגעמישט עפּעס אַנדערש. איז די רקב נישט מטמא? די גמרא זאגט ס'קאן זיין א מציאות רקב זאל מטמא זיין דווקא אז דער מת איז געווארן נקבר נאקעט אן תכריכים, אין א ארון וואס דער ארון איז געווען פון שטיינער וואס דארט איז נישט דא קיין צווייטע פוילקייט נאר פון דעם גוף פון די מת. אבער די גמרא וועט ווייטער זאגן ווי גרויס איז דער שיעור פון תרווד, א לעפל איז דאך דא גרויסע און קליינע, על השדרה, א שדרה פון די מת, אפילו עס איז נישט דא אויף דער סקעלעט איז אינגאנצן נישטא קיין פלייש, ועל הגלגולת, דער קאפ. אפילו ס'איז נישט דא אויף דעם קיין פלייש, ועל אבר מן המת, אן אבר פון דעם מת, ועל אבר מן החי, די זעלבע זאך א אבר וואס מען האט אפגעשניטן פון דעם מענטש וואס ער לעבט, שיש עליו בשר כראוי, אז איז אויף אים דא אזויפיל פלייש וואס דאס איז ראוי אז ווען ס'זאל זיין אין א לעבעדיגן מענטש אז ס'זאל זיך פארהיילן און ס'זאל זיך אינגאנצן ווערן באוואקסן מיט פלייש. דער שיעור פון דעם, דער שיעור בשר כראוי, איז ווינציגער ווי א כזית, ועל חצי קב עצמות. כאטש שטענדיג איז דאך דא א דין אז רובע קב עצמות איז מטמא באוהל, אבער הלכה למשה מסיני אז א נזיר טוט זיך ניט אפשערן דווקא ס'איז געווען א חצי קב, ועל חצי לוג דם און אויב ס'איז געווען א חצי לוג דם, כאטש שטענדיג איז דאך דער דין רובע דם איז שוין מטמא באוהל, אבער הלכה למשה מסיני אז א נזיר שערט זיך נישט אפ דווקא ס'איז געווען חצי לוג דם. על מגען, אויב ער האט אנגערירט דיע זאכן וואס ווערט פריער דערמאנט ווערט ער טמא. רקב איז נישט מטמא במגע, ווייל מען קען דאך נישט אנרירן אלעס מיט איין מאל, ס'איז דאך נישט איין גוף, אפילו מען האט געמאכט ס'זאל זיין צוזאמען איז דאס אויך נישט קיין חיבור, אבער די אלע אנדערע זאכן זענען מטמא במגע, ועל משאן, אויב מען האט עס געטראגן, לאו דווקא געטראגן, אויב מען האט עס באוועגן, מען האט געמאכט ס'זאל זיך מופן פון דעם ארט אפילו מען האט נישט אנגערירט, איז מען אויך דא די טומאת משא. ועל אהלן, אויב מען איז אריינגעגאנגען אין א רום ווי ס'איז געווען איינס פון די זאכן. ועל עצם כשעורה, א ביין פון א מת וואס איז געווען אזוי גרויס ווי א גערשטן, דעמאלט איז אנדערש דער דין, דעמאלט איז נאר על מגעו ועל משאו, אויב האט עס אנגערירט אדער האט עס געטראגן איז דער נזיר מגלח. ווי איז אבער ער איז אריינגעגאנגען אין דעם רום ווי דארט איז געווען עצם כשעורה, ווערט ער בכלל נישט טמא, עצם כשעורה איז נישט מטמא באוהל, על אלו הנזיר מגלח. דיע זאכן וואס ווערט דערמאנט טוט זיך דער נזיר אראפשערן, די גמרא וועט ווייטער זאגן שטייט אין די רישא על אלו טומאות הנזיר מגלח, אין די סיפא שטייט עס, גייט דאך מיר עפעס ממעט זיין על אלו נאר אויף דיע וועלכעס איז ער ממעט, ומזה בשלישי ובשביעי, מען דארף אויף אים שפריצן דעם דריטן טאג וואס ר'איז געווארן טמא, אין זיבעטן טאג דארף מען אויף אים שפריצן מיט דעם מי חטאת, וסותר את הקודמין. דאס וואס ר'האט געציילט ביז יעצט נזירות, דאס טוט ער סותר זיין, דאס ווערט נישט גערעכנט, ווי שטייט אין פסוק, והימים הראשונים יפלו. ואינו מתחיל למנות, ער הייבט נישט אן צו ציילן די נייע נזירות, אלא עד שיטהר, ביז ער וועט ווערן ריין, וועט אויף אים שפריצן דעם דריטן און דעם זיבעטן, און ער וועט זיך טובל'ן אויך אין זיבעטן טאג, ומביא את קרבנותיו, און ער וועט ברענגען די קרבנות. דער קרבן פון נזיר טמא איז צוויי תורים, איינס אויף א חטאת און איינס אויף א עולה, און אויך א אשם. תנו רבנן, האבן די רבנן געלערנט, אחר פטירתו של ר' מאיר, נאכדעם ווען ר' מאיר איז נפטר געווארן, אמר להם רבי יהודה לתלמידיו, האט רבי יהודה געזאגט צו זיינע תלמידים, אל יכנסו תלמידי רבי מאיר לכאן, די תלמידים פון רבי מאיר'ן זאלן דא נישט אריינקומען, מפני שקנתרנין הן, זענען אזעלכע וואס זיי גלייכן זיך צו איינאקשענען ווען מען טוט זיך מתווכח זיין, ולא ללמוד תורה הן באין, זיי קומען נישט לערנען קיין תורה, אלא לקפחני בהלכות הן באין, זיי ווילן מיר מצער זיין מיט זייערע הלכות, די גמרא זאגט אין עירובין, ר' מאיר האט געהאט א תלמיד וואס האט געקאנט מטהר זיין דעם שרץ בכמה טעמים, געקאנט אויפווייזן, כאטש שטייט דאך בפירוש אין דער תורה א שרץ איז אסור, האט ער געהאט אויפצוווייזן אז ס'איז מותר, האט נישט געוואלט רבי יהודה אז ס'זאלן אריין קומען צו אים די תלמידים פון רבי מאיר'ן דחק סומכוס ונכנס, סומכוס האט זיך אריין געשטופט אמר להם, סומכוס האט צו זיי געזאגט, כך שנה לי רבי מאיר, די משנה האט מיר רבי מאיר אזוי אויסגעלערנט, על אלו טומאות הנזיר מגלח, אויף די טומאות טוט זיך א נזיר אפשערן, על המת ועל כזית מן המת. רב יהודה האט נישט געלערנט דעם על המת אין דער משנה, ווייל אויב עס שטייט כזית מן המת טוט זיך א נזיר אפשערן, איז דאך א כל שכן על המת. האט סומכוס געזאגט, ר' מאיר האט אנדערש געלערנט, ער האט געלערנט על המת, ועל כזית מן המת. כעס ר' יהודה, איז ר' יהודה געווארן אין כעס, ויאמר להם, ער האט געזאגט צו זיי, לא כך אמרתי לכם, האב איך דען ניט אייך אזוי געזאגט, אל יכנסו תלמידי ר' מאיר לכאן, זאלן דא נישט אריינקומען די תלמידים פון ר' מאיר'ן, מפני שקנטרנין הן. ווייל זיי ווילן זיך נאר מתווכח זיין, זיי מיינען נישט דעם אמת. ווי קען איך לערנען אין דער משנה אז א נזיר איז זיך מגלח על המת? על כזית מן המת מגלח, נאר איין כזית בשר מן המת, טוט ער זיך אפשערן דער נזיר. על המת לא כל שכן, איז דאך אויף א גאנצן מת טוט ער זיך אוודאי אפשערן, און אויב עס שטייט אין דער משנה על כזית מן המת דארף ניט שטיין על המת. אמר רב יוסי, האט רב יוסי געזאגט, יאמרו מען וועט זאגן, מאיר שכב, רבי מאיר איז געשטארבן, יהודה כעס, רבי יהודה איז אין כעס, יוסי שתק, יוסי האט געשוויגן, תורה מה תהא עליה, וואס וועט זיין פון דער תורה, פון דעם וועט נישט ארויסקומען קיין בירור הלכה. אמר רבי יוסי, האט רבי יוסי געזאגט. מיר קענען לערנען די משנה ווי רבי מאיר לערנט. איי דו האסט דאך א קשיא על כזית מן המת מגלח על המת לא כל שכן לא נצרכה, דאס וואס שטייט אין די משנה על המת מיינט מען אלא למת שאין עליו כזית בשר, אז ס'איז נאר דא א סקעלעט אויף די מת און נישט דא קיין כזית בשר, איז אלס דעם דין כזית בשר, קען מען זיך דאך נישט אפשערן אז ער האט דאך נישט קיין כזית בשר, נאר מען שערט זיך אפ ווייל ס'איז א מת. פרעגט די גמרא, ס'איז דאך נאך אויך נישט גוט, ועדיין יאמר, מ'וועט דאך נאך זאגן אלץ על אבר ממנו מגלח, ווייטער שטייט דאך אין דער משנה, ועל אבר מן המת איז טוט מען זיך אפשערן, וועט מען קענען זאגן אויף איין אבר טוט מען זיך אפשערן, על כולו לא כל שכן, אויף א גאנצן מת איז דאך אוודאי און אוודאי אז מגלח, איז אויב עס שטייט על אבר דארף ניט שטיין על המת, אלא, מ'וועט אזוי פארענטפערן, כדאמר רבי יוחנן, אזוי ווי רבי יוחנן האט געזאגט, לא נצרכה, דאס וואס שטייט אין די משנה אז על המת מגלח, אלא דא רעדט זיך לנפל שלא נתקשרו איבריו בגידין, א נפל וואס איז נאך נישט געווארן צוזאמען געבינדן די איברים מיט די אדערן, איז א איבר פון דעם נפל איז נישט מטמא באוהל, ווייל עס ווערט נישט אנגערופן קיין איבר דווקא ווען ס'איז פארהאנען ביין און פלייש און גידין. א איבר פון דעם אינו מגלח, ווייל עס הייסט דאך נישט קיין איבר, ס'האט דאך נאך נישט קיין גידין. איז אזוי ווי רבי יוחנן האט פארענטפערט, כדאמר רבי יוחנן, לא נצרכה לנפל שלא נתקשרו איבריו בגידין, הכא נמי, בנפל שלא נתקשרו איבריו בגידין. ווי האט געזאגט רבי יוחנן זיין דין? רבי יוחנן האט געזאגט זיין דין, אין מסכת אהלות ווערט דארט אויסגערעכנט די זאכן וואס זענען מטמא באוהל, ווערט דארט אויך דערמאנט על המת, ועל כזית מן המת, ועל איבר מן המת, האב איך דארט אויך די זעלבע קשיא ווי דא, האט דארט דאס פארענטפערט רבי יוחנן. רבא אמר, רבא זאגט, לא נצרכה, די משנה רעדט זיך לרוב בנינו, ס'דא די רוב בנין פון דעם מת, ס'רעדט זיך אז ס'נישט דא אויף דעם קיין כזית בשר, ס'איז נאר געוועזן עצמות, נאר די עצמות זענען געוועזן אן פלייש. און ס'איז געוועזן אדער רוב בנינו, רוב בנינו רופט זיך אן, אדער צוויי ביז די קני און איינס העכער ווי די קני, דאס איז רוב בנינו, אדער ס'איז געוועזן צוויי שטיקלעך דאס וואס איז העכער פון קני און איינס פון די אונטערשטע טייל, אדער ולרוב מנינו, אז ס'איז געוועזן א רוב מנין פון די איברים, ביינער איז געוועזן שאין בהן רובע עצמות, אבער אלעס צוזאמען האט נישט קיין פערטל קב עצמות, די דין איז עצמות זענען מטמא באוהל, דווקא ס'דא א רובע און דא ווייל עס איז נישט דא קיין רובע קען עס נישט מטמא זיין באוהל, אבער ווייל עס איז דאך א גאנצער סקעלעט וואס דאס איז רוב בנינו אדער רוב מנינו, כאטש עס האט נישט קיין רובע עצמות איז עס מטמא אלעס דין מת ווייל כ'האב רוב מנין רוב בנין, דאס וואס שטייט ווייטער אין דער משנה אז נזיר איז זיך מגלח אויף חצי קב, און דא ווייזט אויס אין גמרא שאין בהן רובע הקב, ער וויל מיר זאגן א חידוש, שטענדיג אז ס'איז נישט דא קיין רובע עצמות איז דאך בכלל נישט מטמא, נאר אויב דאס איז רוב בנין און רוב מנין אפילו ס'איז נישט קיין רובע עצמות, דאך זאגן מיר אז נזיר איז מגלח, און דאס וואס שטייט ווייטער אין גמ' אין דער משנה אז ס'דארף זיין חצי קב עצמות, און מיר האבן דאך געטייטשט אז ס'דארף קומען מרוב מנינו, מרוב בנינו, דארט איז אנדערש דער טייטש, עס איז נישט קיין גאנצע זאך, ס'איז אפגעצובראכענע ביינער, זאגן מיר אז די צובראכענע ביינער קומען מרוב בנינו אדער מרוב מנינו, דעמאלט איז די שיעור חצי קב אז די נזיר זאל זיך מגלח זיין, און בכלל ס'זאל מטמא זיין באוהל איז די שיעור רובע הקב. אבער דא או על המת מיינט מען ס'איז נישט צובראכן, ס'איז דא דער גאנצער רוב בנין, נאר דער רוב בנין איז זייער קליין, ער פארנעמט ווינציגער ווי א רובע הקב איז די טומאה איז נישט אלעס דער מאס פון די ביינער, נאר די טומאה איז אלעס דעם או וואס מיר רופן אן על המת. אין דער משנה האט מען געלערנט על כזית מת ועל כזית נצל, דער נזיר טוט זיך אפשערן אויף א כזית פון א מת, און נישט בלויז א כזית בשר, נאר א כזית נצל, דאס ווארט נצל איז די טייטש ס'איז אפגעשיידט געווארן פון מת, ואיזהו נצל, וועלכעס הייסט נצל? בשר המת שקרש, די פלייש פון מת וואס איז געווארן פארפוילט נאכדעם איז עס געווארן פארטריקנט, פארגליווערט, און מוהל, און א פליסיגקייט וואס איז ארויסגעגאנגען פון דעם מת שהרתיח, אז מען האט עס אפגעקאכט אויף דעם פייער און עס טוט מעלה זיין רתיחה אז עס קאכט, ווייל ס'דא אנדערע זאכן איך וועל עס לייגן אויפן פייער וועט עס נישט קאכן נאר ס'וועט ווערן א הארטן שטיק אזוי ווי מיר זעען א אייער, איך וועל נעמען אייער איך וועל זיי צוקלאפן אריין לייגן אין טאפ און איך וועל עס אוועק שטעלן אויפן פייער, דאס וועט נישט קאכן ס'וועט ווערן איין זאך, איז מוהל וואס גייט ארויס פון דעם מת און שהרתיח. איז עס א כזית מטמא? פרעגט די גמרא היכי דמי, ווי אזוי רעדט זיך אי דלא ידעינן דדידיה הוא, אויב איך ווייס נישט צו דער מוהל איז ארויסגעגאנגען פון דעם מת אדער דאס איז כיחו וניעו, כי קרש מאי הוי וואס איז אז ס'איז געווארן פארגליווערט? פארוואס זאל זיך דער נזיר מגלח זיין אפשר איז דאס כיחו וניעו און כיחו וניעו איז דאך נישט מטמא קומט דאך אויס אז ער ברענגט חולין לעזרה אויך איז א נזיר טהור אלא דידעינן דדידיה הוא אויב מיר ווייסן אז דאס איז נישט קיין כיחו וניעו נאר מיר ווייסן ס'איז פון די מת. אף על גב דלא קרש דארף וואס האב איך צו טון צו עס ווערט יא פארגליווערט צו נישט פארגליווערט. אמר רבי ירמי' האט רבי ירמי' געזאגט דא רעדט זיך בסתם, איך ווייס אז דאס קומט פון דעם מת, נאר איך ווייס נישט פון וואס איז געווארן דער מוהל, צי דאס איז געווארן פון זיין פלייש אדער ס'געקומען פון כיחו וניעו פון שפייעכץ. פון אינעווייניגסטע ליחות איז אזוי, דאס איז א פרואוו, אי קרש, אז איך זע עס ווערט פארטריקנט, מוהל הוא, איז א ראיה דער מוהל קומט פון דעם פלייש, לא קרש, ס'איז נישט געווארן פארטריקנט, דילמא כיחו וניעו הוא דעריבער זאגן מיר פריער א בשר המת שקרש, און די זעלבע זאך מוהל דארף איך אויכעט אזוי א לערנען אז אויב ס'איז מעלה רתיחות איז עס זיכער אז ס'קומט פון דעם בשר און אויב איך זעה ווען מ'טוט עס שטעלן אויף דעם פייער טוט עס נישט קאכן דעמאלט איז א פאקט אז ס'איז כיחו וניעו און ס'איז נישט מטמא.

ואי דידעינן דדידיה הוא, אויב איך ווייס אז דאס קומט נישט פון כיחו וניעו, נאר דאס קומט פון דעם בשר המת, ואף על גב דלא קרש נמי, אפילו ס'איז נישט געווארן פארהארטעוועט דארף ער זיך דאך אויך אפשערן. ולמה לי דקרש, פארוואס דארף איך עס זאל ווערן פארגליווערט, כיוון דידעינן שהוא מן בשר המת, איך ווייס פון בשר המת, און די זעלבע זאך וואס דארף איך זאל מעלה זיין רתיחות. אמר רבי ירמי' בסתם, דא רעדט זיך בסתם, כלומר דאס הייסט דיידעינן דבו מעות, איך ווייס עס קומט פון די מעות, אבער לא ידעינן אבער איך ווייס נישט, מול זה מבשרו,